אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, גזילה קיימת, אז די גזילה איז פארהאנען, חייבים לשלם, דארפן זיי באצאלן. דאס הייסט, ווי איך לערן יעצט פשט, אז ס'איז לאחר ייאוש, אזוי האט זיך איינגעלערנט די ברייתא, און האט עס געמאכט ירשענען די קינדער די גזילה איז דא דארף מען צוריק געבן נימא תיהוי תיובתא דרמי בר חמא דאך זיין א קשיא אויף רמי בר חמא רמי בר חמא האלט דאך אז רשות יורש כרשות לוקח דמי און אויב ס'איז לאחר יאוש איז דאך שוין דא יאוש ושינוי רשות איז די זאך אליין האבן דאך שוין קונה געווען די קינדער ס'איז נאך דא א שאלה די טייטש איז, ווען דער גזלן איז קונה א זאך מיט א שינוי, איז דאך א זיכערע זאך, די זאך איז ער קונה, אבער געלט פון דער גזילה דארף ער באצאלן, וויפיל די גזילה איז ווערט געווען בשעת גזילה דארף ער באצאלן. דא אויך אין דעם פאל, ווען מ'איז קונה מיט ייאוש מיט שינוי רשות, די גזילה האט מען טאקע קונה געווען, צי דארף מען באצאלן דעם נגזל די ווערט פון דער גזילה? די גמרא ווייטער אין דעם פרק רעדט וועגן דעם תקנת השוק, ס'איז א חילוק צי דער לוקח ווייסט אז די זאך איז געווען א געגזלטע זאך, ווייל אויב ער ווייסט נישט אז ס'איז געווען א געגזלטע זאך, איז דאך דא תקנת השוק דער מאירי איז דא מאריך אין דעם. זאגט די גמרא אמר לך רמי בר חמא, רמי בר חמא זאגט ס'איז נישט קיין קשיא אויף מיר, כי תניא ההיא, דאס וואס מיר האבן געלערנט אז אויב גזילה קיימת זענען די קינדער מחויב צו באצאלן, דאס רעדט זיך לפני יאוש, ס'איז נישט געווען קיין יאוש, און שינוי רשות בלא יאוש איז נישט קונה, און אויב אין גזילה קיימת, כאטש ס'איז נישט געווען קיין יאוש, און זיי האבן עס אויפגעגעסן נאכדעם וואס דער טאטע איז געשטארבן, זענען זיי פטור צו באצאלן, ווייל רמי בר חמא האלט נישט דעם דין פון רב חסדא'ן, וואס רב חסדא האט געזאגט, גזל ולא נתייאשו הבעלים, ובא אחר ואכלו ממנו, רצה מזה גובה רצה מזה גובה, קומט יעצט אויס אזוי יא. סיי רב חיסדא סיי רבא טייטשן והניח לפניהם מיינט מען און די קינדער האבן אויפגעגעסן די גזילה איז רעדט זיך אז ס'איז נישט גזילה קיימת ווייל זיי האלטן דאך רשות יורש לאו כלוקח דמי

איז לויט רב חסדא'ן לויט רבא'ן גזילה קיימת חייבין ווייל דארט רעדט זיך דאך לאחר ייאוש לויט רב חסדא'ן און לויט רבא'ן אויך אזוי דעריבער זאגן מיר רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ממילא איז נאר דא ייאוש נישט קיין שינוי רשות דעריבער אויב גזילה קיימת זענען זיי מחויב צו באצאלן. אבער רמי בר חמא, טוט דארט איינלערנען, דארט רעדט זיך לפני ייאוש, ווי וועט אבער זיין לאחר ייאוש, איז אפילו גזילה קיימת אויך פטור, ווייל רשות יורש כרשות לוקח דמי. יעצט אויב די גזילה איז נישט פארהאנען איז מען פטור. פארוואס איז מען פטור? ווייל ס'איז דאך נאך יאוש, נאך יאוש קען מען נישט מאנען פון די צווייטע, ווייל זיי האבן דאך נישט געגזל'ט קיין שום זאך. אבער לויט רמי בר חמא וואס ער לערנט איין ס'רעדט זיך לפני יאוש,

מעות של ריבית, געלט פון ריבית, אף על פי שיודעים שהן של ריבית, כאטש די קינדער ווייסן אז די געלט איז פון ריבית, אין חייבים להחזיר, ליגט נישט קיין חיוב אויף די קינדער זאלן צוריקגעבן די געלט. אמר רמי בר חמא, זאת אומרת, ווען איך זע עס שטייט דא א אז די קינדער דארפן נישט צוריק געבן, איז א ראיה רשות יורש כרשות לוקח דמי, א רשות יורש האט דעם דין ווי רשות לוקח. דעריבער זאגן מיר, האבן זיי עס שוין קונה געווען, איז דא ייאוש און שינוי רשות. תוספות פרעגט, וואו איז די ראיה פון דא רשות לוקח דמי, אפילו כ'וועל זאגן לאו כרשות לוקח דמי, דעריבער דארפן זיי נישט צוריק געבן די זאך, ווייל מדעת נתן לו, די געלט איז דאך נישט געווע די ריבית איז דאך נישט געווען ביי זייער טאטן בתורת גזילה, נאר בתורת הלואה, דעריבער דארף מען זיי נישט צוריק געבן, ווייל מלוה על פה אינו גובה מן היורשים. זאגט תוספות, כאטש מדעת נתנם לו, אבער זיי זענען בתורת גזילה, ווייל ס'איז נתינה בטעות, ער האט דאך עס נישט געגעבן פאר קיין מתנה צום טאטן, נאר פאר ריבית, ווערט עס אנגערופן גזילה בעין אויב די מעות איז פארהאנען, וואלט מען עס געדארפן צוריק געבן אויב נישט דער טעם איז כרשות לוקח דמי און ס'איז דא אויך שינוי רשות רבא אמר רבא זאגט פון דא איז נישט קיין ראיה לעולם אימא לך אין אמת קען איך דיר זאגן רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי אזוי האט דאך רבא פריער אויך געהאלטן איז פארוואס אויב אזוי אז די געלט איז בעין דארפן די קינדער נישט צוריק געבן

מאן דמתני לה אברייתא, דער וואס האט געלערנט דאס וואס רמי בר חמא זאגט, זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי, האט ער דאס מדייק געווען אויף דער ברייתא, כל שכן אמתניתין איז אוודאי און אוודאי אויף דער משנה, אין דער משנה מוז איך דאך זאגן דער טעם פארוואס פטורין מוז איך דאך זאגן ווייל רשות יורש כרשות לוקח דמי, אין דער משנה קאן דאך נישט זיין קיין אנדער טעם פארוואס איך זאג פטורין. מאן דמתני לה אמתניתין, דער וועלכער לערנט אז רמי בר חמא איז מדייק פון דער משנה רשות יורש כרשות לוקח דמי, אבל אברייתא אבער פון דער ברייתא נישט קיין ראיה אז רשות יורש כרשות לוקח דמי, רמי בר חמא כרבא מתני לה, איך קען דאך לערנען אז דער טעם פון דער ברייתא איז נישט ווייל רשות יורש כרשות לוקח דמי, נאר ס'איז דער טעם איז וועגן פסוק, אזוי ווי רבא האט געלערנט. ס'איז דא א צווייטע פשט, פארקערט בין איך גורס, מאן דמתני לה אמתניתין, כל שכן אברייתא. אויב כ'בין מדייק פון דער משנה, איז פון דער ברייתא אוודאי און אוודאי א ראיה. ווייל פון דער משנה קען איך דאך לערנען ס'רעדט זיך אז מ'האט עס שוין אויפגעגעסן, דעריבער דארפן די קינדער נישט באצאלן. אבער אין דער ברייתא שטייט דאך שיודעין שהן של ריבית. אז שטייט שהן של ריבית ווייזט אויס אז ס'איז דא בעין. און דאך שטייט אז מ'איז פטור, איז דאך א ראיה רשות יורש כרשות לוקח. ווי איז אבער דער וועלכער לערנט רמי בר חמא'ס זאך אויף דער ברייתא? קענען מיר זאגן, טאקע פון דער ברייתא איז א ראיה רשות יורש כרשות לוקח דמי, אבער פון דער משנה האט רמי בר חמא נישט קיין ראיה, ווייל איך קען דאך איינלערנען אז דער משנה רעדט זיך מען האט עס אויפגעגעסן, אזוי ווי רבא האט געזאגט דעריבער זענען זיי פטור לשלם. ווי דער ב"ח איז גורס ראשון שמעתי ואחרון עיקר. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הגוזל ומאכיל את בניו, איינער גזל'ט און ער גיט צו עסן זיינע קינדער, פטורים מלשלם, זענען די קינדער פטור צו באצאלן. הניח לפניהם, ער האט איבערגעלאזט די זאך פאר זיי, גדולים חייבים לשלם, גדולים דארפן באצאלן. לויט רבא'ן און רב חסדא'ן וואס זיי לערנען רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי דאך זייער גוט פאר וואס חייבים לשלם נאר רמי בר חמא וואס ער לערנט איין א רשות יורש כרשות לוקח דמי וועט ער טייטשן אז דא רעדט זיך לפני יאוש איז דאך נאר דא שינוי רשות דעריבער זענען זיי מחויב צו באצאלן קטנים פטורים מלשלם. ווייל קטנים זענען נישט קיין בני דינא, כאטש די גזילה איז פארהאנען, אבער ס'פעלט דאך די וויינען. און דאס גייט ווי סומכוס, וואס ער זאגט ווייטער אז קטנים זענען פטור אפילו די גזילה קיימת. ואם אמרו גדולים, אויב די גדולים האבן געזאגט, אין אנו יודעים חשבונות, מיר ווייסן נישט די חשבונות, שחישב אבינו עמך, וואס אונזער טאטע האט מיט דיר גערעכנט זיך, אפגערעכנט זיך, פטורים זענען זיי פטור צו באצאלן. וואס הייסט? זיי זאגן מען קען אמאל זיין אז דער טאטע האט שוין באצאלט. פרעגט די גמרא משום דיאמרו אין אנו יודעים פטורים, ווייל זיי זאגן זיי ווייסן נישט זענען זיי פטור, מען ווייסט דאך זיכער אז ס'איז א גזילה וואס איז געקומען אין זייער האנט, און מען ווייסט נישט צו מען האט צוריק געגעבן, ברי ושמא און ברי עדיף, אמר רבא האט רבא געזאגט, הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, גדולים שיאמרו די גדולים זאגן, יודעים אנו מיר ווייסן חשבונות שחישב אבינו עמך, מיר ווייסן די חשבונות וואס די טאטע האט זיך איבערגערעכנט מיט דיר, ולא פש לך גביה ולא מידי, און מיר ווייסן ס'איז גארנישט ניט איבערגעבליבן, פטורים זענען זיי פטור צו באצאלן, פארוואס גלויב איך זיי? זאגט תוספות, זיי האבן דאך א מיגו זיי האבן געקאנט זאגן החזרנו לך, אדער עס רעדט זיך א אופן. ס'איז נישט דא קיין עדי גזילה, נאר דאס אויך וואס די קינדער אליין האבן מודה געווען, האבן זיי דאך געקאנט שווייגן, זאגן מיר, הפה שיאסר הפה שיתר, פון וואנעט ווייס איך אז זיי האבן גע'גזל'ט, דאס איז דאך הפה שיאסר, ווייל זיי זאגן אז זיי האבן די גזילה פון דעם מענטש, און הפה שיתר, און זיי אליין זאגן דאך אז זיי האבן שוין. און מען האט שוין צוריקגעגעבן די זאך, אז דער טאטע האט שוין צוריקגעגעבן די זאך. רש י.
ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ק י ב, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט מידי. תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא, הגוזל ומאכיל בניו, איינער גזל'ט און ער גיט צו עסן זיינע קינדער, פטורים מלשלם, זענען די קינדער פטור צו באצאלן, אפילו דמי בשר בזול, וואס די גמרא וועט ווייטער דערמאנען, דארפן זיי אויך נישט באצאלן, הניח לפניהם, ער האט איבערגעלאזט די גזילה פאר זיי, ואכלום, זיי האבן עס אויפגעגעסן נאכדעם וואס זייער פאטער איז געשטארבן, בין גדולים בין קטנים חייבים, סיי די בנים זענען גרויס סיי קליינע דארפן זיי באצאלן. פרעגט די גמרא, קטנים? אויב די קינדער זענען קטנים מי מיחייבי, זענען זיי דען מחויב צו באצאלן? לא יהא זאל דאס נישט זיין, אלא דאזיק אזוקי זענען אריינגעגאנגען אין חצר הנגזל און זיי האבן מזיק געווען, דארפן דען קטנים באצאלן? מיר האבן דאך געלערנט פריער דף פ ז פ ז עמוד א' אז הם שחבלו באחרים פטורים, און דא אז זיי האבן עס אויפגעגעסן האבן זיי מזיק געווען דעם נגזל. ווער צווינגט זיי זאלן באצאלן? אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט הכי קאמר דער פשט איז אזוי, הניח לפניהם, דער טאטע ווען ער איז געשטארבן האט איבערגעלאזט פאר זיי די גזילה, ועדיין לא אכלום, און די קינדער האבן עס נישט אויפגעגעסן, בין גדולים בין קטנים חייבים, זענען קטנים אויך מחויב צו באצאלן, ווייל די גזילה איז דאך פארהאנען, געפינט זיך דאס ברשות דמרה, און דאס גייט ווי די רבנן וואס זיי קריגן אויף סומכוס'ן, און וואס זיי האלטן אז קטנים דארפן באצאלן, ס'עט נישט זיין קיין סתירה פון דער פריערדיגער ברייתא וואס דארט שטייט גדולים חייבין קטנים פטורין, ווייל די פריערדיגע ברייתא גייט ווי סומכוס, מיר וועלן באלד האבן די מחלוקת פון סומכוס מיט די רבנן. אמר רבא, האט רבא געזאגט, הניח להם אביהם, דער פאטער האט פאר זיי איבערגעלאזט פרה שאולה, א פרה וואס ער האט עס געהאט געבארגט, משתמשים בה כל ימי שאלתה, קענען זיי זיך באנוצן מיט דער פרה די גאנצע צייט אויף וויפיל דער טאטע האט איר געבארגט. מתה אז די פרה איז געשטארבן, אין חייבין באונסיה זענען זיי נישט מחויב אין אונסין, אזוי איז דאך א שואל מחויב באונסין, אבער זיי האבן דאך אויף זיך נישט גענומען קיין שמירה פון קיין שואל, זענען זיי מתה נישט מחויב באונסין. כסבורים של אביהם היא, זיי האבן געמיינט אז די פרה באלאנגט צום טאטן, וטבחוה, זיי האבן עס געשחטן, ואכלוה, זיי האבן עס אויפגעגעסן, משלמין דמי בשר בזול, דארפן זיי צו באצאלן נישט וויפיל די ווערט איז, נאר בזול. בזול הייסט צוויי דריטל פון דער ווערט פון דער זאך. א זוז האט זעקס מעות, זעקס דנקאס, באצאלן זיי צוויי דריטל פון זעקס, פיר. אינגאנצן דארפן זיי נישט באצאלן, ווייל זיי זאלן געווען וויסן זיי דארפן באצאלן וואלטן זיי נישט געווען געגעסן קיין פלייש, אבער זיי האבן דאך דאך געגעסן, באצאלן זיי צוויי דריטל פון דער ווערט. און די עור גיבן זיי צוריק אזוי ווי דאס איז. די שיטה פרעגט, פארוואס האט מען פריער געלערנט אז אויב הניח לפניהם האט איבערגעלאזט פאר זיי א גזילה און זיי האבן עס אויפגעגעסן זענען זיי פטור אינגאנצן צו באצאלן, זאלן זיי באצאלן דמי בשר בזול? וויל די שיטה ענטפערן אז ס'איז א חילוק פון גזילה ביז שאלה. ביי גזילה העלפט דאך ייאוש עס ארויסצונעמען מרשות בעליו. ממילא עס רעדט זיך לאחר ייאוש, איז דא ייאוש לבעלים, און יעצט אויך האבן זיי שוין נישט קיין דין מיט דעם צווייטן, מיט די קינדער, נאר מיט דעם גזלן, און דער גזלן איז דאך נישט דא זאל מען מאנען, דעריבער זענען זיי אינגאנצן פטור. אבער בשאלה איז דאך נישטא קיין ייאוש, איז שטענדיג די זאך ברשות בעלים, קומען צו גיין די בעלים און זיי טוען איינמאנען פון די יורשים, הניח להם אביהם אחריות נכסים, אז דער פאטער האט פאר זיי איבערגעלאזט פעלדער, חייבים לשלם, זענען זיי מחויב צו באצאלן. איכא דמתני לה ארישא. אנדערע האבן געלערנט דאס וואס שטייט הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבין, דאס גייט ארויף אויף די רישא, וואס אין די רישא שטייט מתה אין חייבין באונסיה, זאגן מיר אבער אויב ס'דא אחריות נכסים, דער טאטע האט איבערגעלאזט נכסים, ווערן די נכסים משועבד מחיים דאביהם, ווייל די חיוב אונסין נעמט זיך משעת שאלה אויף דעם טאטן, אפילו דער אונס איז געשען שפעטער, ליגט שוין א חיוב פון פריער אן אויף די נכסים. ואיכא דמתני לה אסיפא, אנדערע האבן געלערנט, דאס וואס מען האט געזאגט הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבים לשלם, גייט ארויף אויף די סיפא, אין די סיפא האט מען דאך געלערנט טבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר בזול, זאגן מיר אז אויב דער טאטע האט איבערגעלאזט קרקע, דארפן זיי צו באצאלן וויפיל די ווערט איז, ווייל זיי זענען במקום אביהם, ווייל אז זיי האבן אויפגעגעסן דארפן זיי באצאלן. איז די גמרא מפורש, מאן דמתני לה ארישא, דער וואס ער לערנט אויף דער רישא, אז אויב ס'איז געשען א אונס איז געשטאנען אין דער רישא פטורים מלשלם, זאגן מיר אויב ס'איז דא אחריות נכסים חייבין, כל שכן אסיפא איז ביי די סיפא אוודאי און אוודאי אז ס'איז דא אחריות נכסים און זיי האבן עס געשחט'ן און אויפגעגעסן דארפן זיי באצאלן די פולע ווערט. ופליגא דרב פפא רבא קריגט אויף רב פפא וואס רב פפא זאגט ווייטער אז די חיוב אונסין ליגט נישט אויפן שואל, נאר ביז דעמאלט איז געשען דער אונס, און אויב די חיוב אונסין ווערט דעמאלט ווען ס'געשען דער אונס איז אפילו הניח להם אביהם אחריות נכסים אבער די נכסים זענען דאך נאך נישט געווארן משועבד. מאן דמתני לה אסיפא, דער וועלכע האט דאס געלערנט אויף דער סיפא, אז דאס וואס שטייט אין דער סיפא הניח להם, אז דער פאטער האט פאר זיי איבערגעלאזט א פרה שאולה, און זיי האבן געמיינט ס'איז פון אביהם, וטבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול, זאגן מיר אז אויב ס'איז דא אחריות נכסים דארפן זיי באצאלן די גאנצע זאך, אבל ארישא לא, אבער אויף דער רישא, ווען ס'איז געשען א אונס מתה כדרכה דארפן זיי נישט באצאלן, והיינו דרב פפא, און דאס איז אזוי ווי רב פפא וואס ער זאגט אז די נכסים ווערן ניט משובד גלייך בשעת שאלה, ווען ווערט דער שעבוד אויף די נכסים? ערשט בשעת אונסין, און דא אויך בשעת אונסין דאך נישטא דער שואל, און זיי האבן דאך אויף זיך נישט גענומען קיין אונסין, דאמר רב פפא, רב פפא האט געזאגט. היתה פרה גנובה לו, ס'ביי אים געוועזן א געגאנבעטע פרה וטבחה בשבת, און ער האט איר געשאכטן אין שבת, דאס הייסט ער האט געגאנבעט די פרה ערב שבת און ער האט עס געשאכטן שבת, חייב איז ער מחיוב צו באצאלן פאר דער פרה פינף מאל אזויפיל, ווייל ער איז דאך געווארן מחויב פון קרן נאך ערב שבת, איידער ס'איז דא דער חיוב סקילה. איי, דער חיוב ד' וה' איז דאך שבת, טוה איך נישט פטר'ן פון קנס וועגן חיוב מיתה. די גמרא זאגט אז קנס חידוש הוא שחידשה תורה, דער גאנצער עצם צו באצאלן קנס דאס איז א חידוש, דעריבער זאגן מיר אפילו עס קומט מיתה איז באצאלט מען אויכעט, איך זאג נישט ביי קנס קם ליה בדרבה מיניה. איז דאס דער הסבר שכבר חייב בגניבה, ער איז דאך שוין געווארן מחויב פון דער גניבה ערב שבת, קודם שיבא לידי איסור שבת, איידער ער קומט צום איסור שבת, ווי איז היתה פרה שאולה לו, אז די פרה איז געווען געבארגט צו אים, וטבחה בשבת, און ער האט זי געשחטן אין שבת. פטור, דא איז ער פטור פון אלעס, שאיסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד, דער איסור שבת און דער איסור גניבה קומען אין איין צייט, איך זאג נישט אז משעת שאלה איז ער מחויב אויפן קרן, און שטייט שוין אין זיין רשות אפילו לגבי אונסין, ממילא וואלט ער געווען מחויב דעמאלט קרן, ניין? איך זאג ווען טוט ער עס גזל'ען? בשעת ווען ער שעכט עס איז דאך דער איסור שבת און דער איסור גניבה קומען צוזאמען, איז ער שוין פטור פון קרן אויכעט, ווייל קם ליה בדרבה מיניה. איי זאל ער באצאלן קנס נאר ביי א שואל איז נישט דא קיין קנס, ווייל דער דין באצאלן כפל ד' וה' ביי א שומר איז נאר פארהאנען ווען א גנב האט עס גע'גנב'עט אין בית הבעלים, אדער א שומר חינם וואס ער וויל זיך פטר'ן בטענות גניבה. אבער א שואל, א נושא שכר און א שוכר, ווען זיי טענה'ן טענות גניבה זענען זיי דאך אויכעט מחוייב, איז נישט דא קיין כפל. רש"י זאגט, ס'דא א גרסה אין גמרא שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה. דער פשט פון דעם איז ווייל מען דארף נישט באצאלן קיין קרן, ווייל קם ליה בדרבה מיניה, איז קיין קנס אויך נישט דא, כאטש ס'איז א חידוש, און קם ליה בדרבה מיניה פטר'ט נישט קיין קנס, אבער ווייל עס איז נישט דא קיין קרן באצאלט נישט קיין ד' וה', ווייל די תורה זאגט ד' וה' נישט ג' וד', און איך נעם אראפ דעם קרן איז ג' לצאן און ד' לבקר. זאגט רשי איך קען דאס נישט פארשטיין, ווייל ביי א שואל וואס שעכט איז דאך נישטא בכלל די דין פון ד' וה'. אפילו איך וועל זאגן ביי רב פפא אז ביז יעצט איז געשטאנען ברשותא דמרא, ווערט דער שואל אויף דעם א גזלן, נישט קיין גנב, ווייל א דין גנב איז נאר דא ביי טוען טענות גנב, און ער איז געווען א שומר חינם וואס ער וויל זיך פטר'ן, אין כתובות דארט קען איך עס גורס זיין, דארטן שטייט גנב וטבח בשבת, זאגן מיר אזוי, אז אלץ די טביחה וואלט ער דאך געווען מחויב פון שבת, ווייל ביי קנס זאג איך נישט קיין קם ליה בדרבה מיניה, נאר ווייל די גניבה איז ער פטור פון קרן, זאגן מיר, איז ער שוין פטור פון קנס אויכעט, ווייל ד' וה' ולא ג' וד' אבער ביי רב פפא קען איך דאס נישט גורס זיין. ווייל דא איז דאך נישט דא בכלל קיין תשלומים פון קנס. די שיטה ברענגט אראפ בשם הרשב"א, איך קען פארענטפערן די גרסה, שאם אין גניבה אין טביחה מכירה. דא רעדט זיך אז ער האט גע'טענה'ט ער איז נישט קיין שואל, נאר איז א שומר חינם ונגנבה ממנו, און נאכער האט זיך ארויסגעוויזן אז ער האט עס גע'שחט'ן שבת. ער זאל עס געווען שחט'ן בחול וואלט ער געווען מחויב בתשלומי ד' וה' ווייל ער האט זיך זיך געפטר'ט בטענות גנב, אבער ווען ער שחט עס אין שבת איז ער פטור ווייל די חיוב ווערט בשעת טביחה, דעמאלט ווערט ער א גנב, און אויפן קרן זאג איך דאך קם ליה בדרבה מיניה, און אויב אין גניבה אין טביחה מכירה. רשי. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק והשיב את הגזילה אשר גזל, מה תלמוד לומר אשר גזל, וואס זאגט מיר דער פסוק מיט די ווערטער אשר גזל, יחזיר כעין שגזל, ער זאל צוריק געבן די גזילה, אויב די גזילה איז פארהאנען כעין שגזל, אבער אויב די גזילה איז נישט דא איז ער פטור, און דאס קען איך נישט זאגן ס'זאל ארויפגיין אויפן גזלן, ווייל דער גזלן אפילו די גזילה איז נישט דא דארף ער צו באצאלן געלט פאר די גזילה, זאגן מיר אז דאס גייט ארויף אויף די קינדער, תוספות פריער דף קי"ד עמוד ב, דיבור המתחיל גזל קלערט צו ס'איז א ריכטיגע דרשה אדער אן אסמכתא. מכאן אמרו, פון דא האבן די חכמים געזאגט, הגוזל ומאכיל את בניו, איינער גזל'ט און ער גיט צו עסן זיינע קינדער, פטור מלשלם, איז ער פטור צו באצאלן, הניח לפניהם, ער האט איבערגעלאזט פאר זיי, און די גזילה איז פארהאנען, גזילה קיימת, בין גדולים בין קטנים חייבים, סיי די קינדער זענען גדולים, סיי זיי זענען קטנים, איז מען מחויב. משום סומכוס אמרו, פאר סומכוס'ן האט מען געזאגט, גדולים חייבים, אז די קינדער זענען גדולים דארפן זיי באצאלן, קטנים פטורים, קטנים זענען פטור, ווייל מען נעמט נישט אן קיין עדות שלא בפני בעל דין, און די קטנים זענען גלייך יעדע עדות ווי עס איז שלא בפניהם. דערציילט די גמרא א מעשה, בר חמוה דרבי ירמי', דער זון פון שווער פון רבי ירמי', דאס הייסט רבי ירמי'ס פרוי'ס ברודער, ער איז געוועזן א קטן ווען זיין טאטע רבי ירמי'ס שווער איז געשטארבן טרק ג גלי באפיה דרבי ירמי', ער האט פארמאכט די טיהר פאר רבי ירמי' און ער האט נישט געלאזט אריין גיין, רבי ירמי' האט געוואלט מאכן א חזקה אין די פעלדער אין דעם הויז, אתא לקמיה דרבי אבין איז מען געקומען א דין תורה פאר רבי אבין'ען, אמר האט רבי אבין געזאגט שלו הוא תובע. דער קטן מאָנט זײַן זאַך, ס'דאַרף בלײַבן דערװײַלע בײַם קטן. אמר ליה האָט רב ירמיה געזאָגט והא מייתינא סהדי איך װעל ברענגען עדות, דאחזקי ביה בחיי דאבוה, װען דער טאַטע זײַנער, מײַן שװער האָט געלעבט האָב איך געמאַכט אַ חזקה דרײַ יאָר און דער טאַטע האָט עס מיר פֿאַרקױפֿט, אָדער האָט געטענהט דער טאַטע האָט עס מיר געגעבן אַ מתּנה. אמר ליה, האט רבי אבין געזאגט צו אים, וכי מקבלים עדים, טוט מען דען מקבל זיין עדות שלא בפני בעל דין, אז דער בעל דין איז נישט פארהאנען, און דער קטן איז גלייך ווי ער איז נישט דא? פרעגט די גמרא ולא, מען טוט נישט מקבל זיין עדות שלא בפני בעל דין, והא קתני, האבן מיר דאך געלערנט בין גדולים בין קטנים חייבים, זעה איך דאך איך נעם אן עדות פאר קטנים, כאָטש קטנים איז גלײַך כּמאַן דליתא, אָמר ליה האָט ער געענטפֿערט, מחלוקת, הרי מחלוקת סומכוס בצידך. סומכוס קריגט און סומכוס האַלט, אַז מע איז נישט מקבל קײן עדות, פֿאַר וואָס זאָלן עדות זאָגן וועגן קטנים? אמר, האט רבי ירמי' געזאגט, איכפל כולי עלמא, האבן זיך אלע צוזאמען גענומען, וקאי כסומכוס, זיי האלטן ווי סומכוס, אז מען זאל נישט מקבל זיין קיין עדות, לאפקוען לדידי, מען זאל מיר נישט לאזן אריין גיין אין די דאס וואס איך האב געקויפט צו איך האב באקומען א מתנה, אדהכי צווישן צייט, איגלגל מילתא, איז די זאך האט מען אזוי א גערעדט ס'האט זיך געקייקלט אתא ומטא לקמיה דרבי אבהו און די זאך איז געקומען פאר רבי אבהו אמר האט רבי אבהו געזאגט לא שמיע לכו איר האט נישט געהערט הא דרב יוסף בר חמא אמר רבי אושעיא דאס וואס רב יוסף בר חמא האט געזאגט פאר רבי אושעיא דאמר רב יוסף בר חמא אמר רבי אושעיא תינוק א קינד שתקף בעבדיו האט אנגעכאפט פון זיינע קנעכט. וואס האבן באלאנגט צו דעם קינד, וירד לתוך שדה של חבירו, און ער איז געגאנגען אין פעלד פון זיין חבר ואמר האט געזאגט שלי הוא, ער האט מיטגענומען זיינע קנעכט זאלן אים העלפן. א צווייטע טייטש איז שתקף בעבדיו. ער האט געכאפט קנעכט און ער זאגט אז ס'איז זיינע קנעכט, אין אומרים זאגט מען נישט נמתין מ'וועט ווארטן עד שיגדיל ביז ער וועט ווערן גרויס, און דערווייל זאל דאס זיין אין רשות פון דעם קטן די שדה צו די עבדים, אלא נאר מוציאין מידו מיד, מען נעמט עס גלייך צו פון דעם קטן, ולכשיגדיל ער וועט ווערן גרויס יביא עדים וועט ער קומען ברענגען עדות. ונראה, און מיר זעהן צו ס'זיינס צו נישט, איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, זאל דערווייל רבי ירמי' אריינגיין אין די פעלד, נאכער ווען ער וועט ווערן גרויס וועט זיך מען וועט ער ברענגען עדות. ענטפערט די גמרא, מי דמי, איז עס דען גלייך? התם הוא דמפקינן מיניה ווייסטו פארוואס דארטן ביי דעם דין פון רב יוסף בר חמא פאר רבי אושעיא וואס ער זאגט, מען טוט עס מוציא זיין פון דעם קטן, ווען שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה של חבירו, התם הוא דמפקינן מיניה דלא קיימא ליה אחזקה דאבוה, ווייל די פעלד האט דאך נישט באלאנגט צו דעם טאטן. אבל היכא דאית ליה חזקה דאבוה, אבער דא אבער דער מעשה די תינוק האט א חזקה דאבוה אין דעם הויז, דעמאלט לא, דעמאלט וועל איך פון אים נישט מוצא זיין, נאר ווען ר'עט זיין גרויס זאל רבי ירמי' ברענגען עדות אז ער זאל זיך מיט אים משפט'ן. תוספות איז מדייק, אפילו רבי ירמי' זאל זיך געפינען אין דעם הויז, וואלט איך אויך עס געגעבן צו דעם קטן כאטש רבי ירמי' איז א מוחזק, ווייל די גמרא מאכט נישט דא א חילוק דער בעל השדה איז מוחזק אין פעלד און דא רבי ירמי' נישט געווען קיין מוחזק, ווייזט אויס ס'איז נישט אפהענגיג אין מוחזק, נאר ס'איז נאר אפהענגיג ווער עס צו ער האט חזקה מאביו צו נישט, און אויב ער האט דער קטן חזקה מאביו כ'ווייס אז ס'האט באלאנגט צום טאטן, אפילו ר' ירמי' איז א מוחזק אין פעלד, דאך טוען מיר מוצא זיין פון אים די פעלד. רש"י, אמר רב אשי אמר רב שבתאי, מקבלין עדים שלא בפני בעל דין, מ'איז מקבל די עדות אפילו דער בעל דין איז נישט דא, תהי בה רבי יוחנן, האָט רבי יוחנן אויף דעם מאָל געפרעגט, ווי קאָן זיין אַזאַ מין זאַך, וכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין, קאָן מען דען מקבל זיין עדות דער בעל דין איז דאָ נישט דאָ? קיבלה מיניה רבי יוסי בר חנינא, רבי יוסי בר חנינא האָט מקבל געווען דעם דין, אַמאָל טוט מען יאָ מקבל זיין די עדות שלא בפני בעל דין, כגון שהיה הוא חולה, אַז ער. די תובע איז געווען קראנק, או עדיו חולים, אדער די עדות זענען געווען קראנק, מסוכן צום שטארבן, ואם לא עכשיו אימתי, אויב כ'וועל יעצט נישט מקבל זיין די עדות וועל איך דאך נישט קענען מקבל זיין, או שהיו עדיו מבקשים לילך למדינת הים, אדער די עדות ווילן גיין אוועק ווייט, ושלחו לו ולא בא, פריער איז געשטאנען דאס ווארט או. הוא חולה או עדיו חולים או שהיו עדיו מבקשים לילך למדינת הים און דא שטייט ושלחו לו ולא בא סשטייט נישט או שלחו לו ולא בא איז תוספות פון דעם מדייק אז עס דארף זיין ביידע זאכן צו עדיו חולים דארף אויכעט זיין שלחו לו ולא בא צו מבקשים לילך למדינת הים דארף אויך זיין שלחו לו ולא בא, ווי איך זע שטייט נישט אין גמרא או ש או שלחו, אזוי ווי שטייט או שהיו עדיו חולים. תוספות זאגט אבער ווייטער ווייזט אויס אז שלחו אליין איז גענוג, די גמרא זאגט ווייטער פתחו ליה בדיניה ושלחו ליה ולא אתא, ווייזט אויס וועגן דער זאך אליין, שלחו ליה ולא אתא איז מען שוין מקבל עדים שלא בפני בעל דין, אבער תוספות זאגט פון דארט איז נישט קיין ראיה, ווייל דארטן אז מ'האט שוין אנגעהויבן מיט דעם דין, איז דעמאלט אינמיטן וויל ער נישט קומען, דעמאלט איז גענוג שלחו לו ולא בא אז מ'זאל מקבל זיין שלא בפניו, אבער דא מוז זיין דווקא ביידע זאכן, אי עדיו חולין, און אי שלחו לו ולא בא. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ן, מקבלין עדים שלא בפני בעל דין, מ'איז מקבל די עדות אפילו דער בעל דין איז נישט דא, אמר מר עוקבא, לדידי מיפרשא לי מיניה דשמואל, מיר איז געווארן ערקלערט די זאך פון שמואל'ן, כגון דפתחו ליה בדיניה, מען האט שוין אנגעהויבן די דין תורה און די בעל דין איז דאן שוין געוועזן, און מען האט געדארפן ברענגען באווייזן, די דין תורה האט זיך ממשיך געווען נאך א טאג. ושלחו ליה ולא אתא, און מען האט אים געשיקט רופן ער איז נישט געקומען, דעמאלט איז מקבלין עדים שלא בפני בעל דין, אבל לא פתחו ליה בדינא, מען האט נישט אנגעהויבן צו האבן די דין תורה, מצי אמר ליה קען ער זאגן צו זיי, אנא לבית דין הגדול, איך צו דעם גרויסן בית דין וואס איז דא אין ארץ ישראל, אזילנא, גיי איך. תוספות רעדט שוין דא קען מען דאך שטענדיג טענה'ן ער וויל נישט האבן די דין תורה דא ער גייט צום בית דין הגדול און ער ווייסט דער אנדערער וועט אים נישט רופן אזוי ער וועט נישט פטר'ן אויף דעם הוצאת הדרך פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אז דו זאגסט אז ער קען טענה'ן דער נתבע איך גיי זיך משפט'ן אין ארץ ישראל, כי פתחו ליה נמי, ווען מ'האט שוין אנגעהויבן דעם דין, מצי אמר ליה לבית דין הגדול אזילנא, קען ער אויך דאס זעלבע טענה'ן. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, כגון דא רעדט זיך אין אזא פאל, דנקיט דיסקא מבית דין הגדול, אז דער בעל דין חברו האט שוין א שטר פון בית דין הגדול וואס זיי האבן געשיקט צו דעם בית דין פון דא אז מען זאל אים צווינגען ביי דער דין תורה. אמר רב, האט רב געזאגט, מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין. מ'איז מקיים דעם שטר שלא בפני בעל דין, לערנט דא רש"י פשט אז קיום השטר האט דעם זעלבן דין ווי קבלת עדות, ווייל קיום השטר הייסט דאך איז אז מען איז מקיים דורך עדות די חתימה פון די עדות, איז איז פארוואס זאגן מיר מען איז מקיים שלא בפני בעל דין, עס רעדט זיך אויך אין אזא פאל אז די עדים ווילן גיין למדינת הים. די עדות וואס זענען גע'חתמ'עט, און איך ווייס נישט צו כ'וועל געפינען עדות זאלן מקיים זיין זייער חתימה, ברענגט זיי דער מלווה צום בית דין, און זיי זאגן עדות אויף זייער כתב יד, און דער בית דין שרייבט אונטן דעם הנפק, אז מיר זענען געווען דריי, א בית דין פון דריי, און דער און דער איז געקומען, און זיי האבן עדות געזאגט אויף זייער חתימה, און מיר האבן מקיים געווען דעם שטר אזוי ווי עס איז. תוספות קריגט אויף רש"י, אויב מיר זאלן לערנען ווי רש"י אז קיום שטרות האט דעם זעלבן דין ווי קבלת עדות, און איך זאג ווייל ס'איז געווען עדיו מבקשים לילך למדינת הים, וואזשע כאפט ער אן קיום השטר? קבלת עדות זאגן מיר דאך אויכעט מקבלין שלא בפני בעל דין ווען זיי ווילן גיין למדינת הים, לערנט דער ר"י פשט אז קיום שטרות האלט רב איז מען מקיים אין יעדן אופן, אפילו די עדות גייען נישט למדינת הים, ווייל קיום שטרות איז נאר דרבנן, און עדים החתומים על השטר איז מדין תורה כמי שנחקרה עדותן בבית דין דמי, כ'דארף נישט מדין תורה קיין קיום, דער גאנצער דין פון קיום איז נאר מדרבנן, דעריבער קען מען מקיים זיין שלא בפני בעל דין. דאס איז די סברה פון רב ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אין מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין, רבי יוחנן זאגט קיום שטרות האט דעם זעלבן דין ווי קבלת עדות. אמר ליה רב ששת לרבי יוסי בר אבהו, אסברה לך כ'וועל דיר געבן צו פארשטיין טעמא דרבי יוחנן. אמר קרא ס'שטייט אין פסוק והועד בבעליו ולא ישמרנו, אמרה תורה, זאגט די תורה, יבוא בעל שור ויעמוד על שורו, דעריבער מוז דארט זיין דער בעל דין, אניט קען מען נישט מקיים זיין די חתימת עדים. און תוספות איז מסביר אז דעם דין יבוא בעל שור ויעמוד על שורו האלט רב אויך, נאר רב זאגט אז בקיום שטרות ווייל עס איז דרבנן מוז ער דארטן ניט זיין, אמר רבא, האט רבא געזאגט הלכתא די הלכה איז מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין, ואפילו עומד וצווח, אפילו דער לוה שטייט און שרייט אז דער שטר איז מזויף, זייט אים נישט מקיים, רעכן איך זיך נישט מיט אים, ואי אמר, אויב דער לוה זאגט נקיטו לי זימנא, גיט מיר א צייט עד דמייתינא סהדי, ביז איך ברענג עדות, ומרענא ליה לשטרא, כ'וועל אויפווייזן אז דער שטר איז מזויף, נקטינן ליה, גיב איך אים א צייט. אי אתא, ער קומט, אתא, קומט ער. אי לא אתא, ער קומט נישט, נטרינן ליה, ווארט איך אים בה"ב, מאנטאג, דאנערשטאג, מאנטאג. דאס איז די זמן וואס די בית דין זענען קבוע. אי לא אתא, אויב ס'איז דורכגעגאנגען מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג ער איז נישט געקומען, כתבינן פתיחא עלויה תשעין יומין, שרייב איך אויף אים א שטר שמתא וואס ער באצאלט נישט דעם חוב אויף דרײַסיק טעג, טו איך ווארטן. פארוואס ווארט איך דרײַסיק טעג? תלתין קמאי

דאימר קען זיין לוקח גופיה קא טרח בזוזי, דער וועלכער האט געקויפט די פעלדער טוט נאכזוכן געלט. לא אתא, נאך די ניינציג טעג ער קומט נישט, כתבינן אדרכתא אנכסיה, שרייב איך א פסק דין אז דער מלווה

והני מילי ווען ווארט איך דרייסיג טעג במלוה האט געליגן געלט קען זיין ער האט נישט די געלט ער דארף זיך באמיען צו פארקויפן די פעלדער ווי מען האט פריער געזאגט דויערט ניינציג טעג אבל בפקדון ער מאנט ביי אים א פקדון לאלתר כתבינן טוט מען גלייך שרייבן אן אדרכתא.

ואכיל להו מלווה למטלטלי, קען זיין דער לוה דער מלווה וועט אויפעסן די מטלטלים, וכי אתא לוה ומייתי סהדי, און ווען דער לוה וועט קומען און ער וועט ברענגען עדות אז ער איז נישט שולדיג די געלט, ומרע ליה לשטרא, ער וועט קאליע מאכן דעם שטר, לא משכח מידי למגבה, וועט ער גארנישט נישט טרעפן אז ער זאל זיך.

אויף מטלטלים שרייבט מען נישט קיין אדרכתא, אף על גב דאית ליה מקרקעי, כאטש די מלווה האט פעלדער, חיישינן איך האב מורא שמא תכסיף, טאמער די פעלדער פון די מלווה וועלן זיין ביליגער ווערט, זאלן זיין ווינציגער ווערט פון די געלט, וועט דאך האבן שאדן דער לווה, ער וועט ברענגען עדות אז ער איז נישט שולדיג, וועט ער נישט קענען פון אים צוריק נעמען די מטלטלים. וכי כתבינן אדרכתא, דעמאלט ווען מיר שרייבן אן אדרכתא מודעינן ליה טוט מען אים דאס מודיע זיין אז מען גייט שרייבן אן אדרכתא, והני מילי, ווען טו איך אים מודיע זיין? דמיקרב אז דער לווה איז נאנט, אבל מירחק ער וואוינט ווייט, לא, בין איך אים נישט מודיע.

אַ די אָז ל װע יאָר ס'איז שײן יאָרע ביז די גרופּע די קאַראַװאַן װעט אים איבערגעבן אַ רײע ברענג איך כּהאָ אַזױ װע די ראַװינע שעה למערכה מערכה

מר אחא איז געווען א תקיף אי הוה מטיא אדרכתא לידיה ווען דער אדרכתא זאל געווען קומען אין זיין האנט, לא הוה אפשר לאפוקי מיניה וואלט איך נישט געקאנט צונעמען פון אים דער דראכטע, דעריבער האט מען געווארט צוועלף חדשים. אבל הכא, אבער דא לא נטרינן ליה ווארט מען נישט, אלא עד דאזיל שליחא ביז עס גייט דער שליח

ווי איז אבער איז ווייט, דעמאלט דארף איך אים נישט מודיע זיין. רש"י, אמר רבינא האי שלוחא דרבנן, די שליח פון בית דין, וואס די בית דין שיקט אים ער זאל רופן דעם מענטש לדין, און דער שליח קומט צוריק און ער זאגט דער מענטש וויל נישט קומען לדין, מהימנינן ליה כבי תרי גלייב איך אים ווי צוויי ווייל די שליח וועט נישט זאגן קיין שקר ביי דעם בית דין והני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן לשמתא אז אויב דער שליח בית דין זאגט דער מענטש וויל נישט קומען קען מען אים משמת זיין אבל לפתיחא אדער צו שרייבן א שטר שמתא כיוון דממונא קא מחסר ליה מיט דעם ווארט וועל איך דאך מאכן פעלן דעם מענטש געלט, דקא בעי ליה למיתב זוזי לספרא, ווען מען וועט אראפנעמען פון אים די שמתא, וועט ער דאך דארפן באצאלן שכר צום סופר, און דאך איז פארבינדן מיט געלט, לא, דעמאלט איז ער נישט באגלייבט, דאס הייסט שמתא וואס מען שרייבט נישט קיין שטר, גלייב איך אים כבי תרי, אבער דארט ווי עס האנדלט זיך דורך זיין עדות זאגן וועט קאסטן א מענטש געלט, אויב שרייבט מען א שטר שמתא און דעמאלט ווען מען טוט אראפנעמען די שמתא דארף ער דאך באצאלן געלט פאר דעם שטר צום סופר, עס האנדלט זיך מוציא זיין געלט האט ער נישט קיין נאמנות מיט צוויי.